און המשך, נישט אזוי מוצאי ווי די המשך פון חג החגים פון י ט כסלו, און וואס אויכעט בשנה זו האט זיך דאס דעם יתרון אז פונקט די קביעות נישט נאר אין ימי החדש די זעלבע, נאר אויך די קביעות אין ימי השבוע, אז אויכעט ס'חל ביום השלישי שהוכפל בו כי טוב, און אויך פארבונדן במיוחד בשנה זו אז דאס איז נאך א שנת העיבור וואס דעמאלט ווערט דאס אנגערופן מיט דעם תורת אמת און תורת חיים הוראה בחיים, א שנה תמימה און א שנה מלאה, במיוחד בשנה זו אז די ביידע חדשים כמדובר כמה פעמים במשך השנה סיי פון חשוון און סיי פון כסלו זענען מלאים ושלמים, און דערנאך אויכעט איז דאס א שנת העיבור כמוזכר לעיל, און מיט נאך כמה מעלות ווי דערמאנט במשך שעה ההתוועדות במיוחד, און ווי יעדער זעט דאס אויכעט און ווייס דאס פון זיך פון כמה וכמה מאורעות. וואס יעדער האט זיך שוין גענומען אנטייל אין זיי במשך שנה זו, און געוויס אויכעט דארף ממשיך זיין וביתר שאת וביתר עז ווי אין אלע עניינים פון טוב און קדושה וואס מעלין בקודש, דארף ממשיך זיין אין אן אופן פון העלאה און הליכה מחיל אל חיל, און ווי מען האפט זיך אויכעט און מען איז זיכער און מען בעט ביי דעם אייבערשטן און מען איז זיכער אחכה לו בכל יום שיבוא אז דער אייבערשטער וועט ממלא זיין משאלות לבב כל אחד ואחת פון אידן בכל מקום שהם, על אחת כמה וכמה אז כמה אידן קלייבן זיך צוזאמען איז אט דעמאלט איז ווי גערעדט כמה פעמים אז צוויי מענטשן צוזאמען טוען אויף אן ענין וואס ווערט אויפגעטון מערער ווי פון צוויי באזונדערע מענטשן וויבאלד אז די צווייען טוען דאס ביחד, קומט צו נאך א הוספה על ידי צירופם יחד, און דערפון אויכעט פארשטאנדיג אז בשעת ס'איז דא א צירוף פון כמה וכמה, אנהייבנדיג פון עשרה בקודש וואס אפילו כשאינם עוסקין בתורה ומצוותיה איז שכינה שרויה ביניהם על אחת כמה וכמה אז יעדער איד האט די חזקה פון חזקת כשרות אנשים נשים און טף אז במחשבה און בדיבור און אויכעט במעשה ביי די ערשטע געלעגנהייט וואס ער האט בנוגע למעשה ודיבור על אחת כמה וכמה אין מחשבה וואס דעמאלט האט ער דאך ניט קיין הגבלות מבחוץ מה שאין כן בדיבור ובמעשה, איז אט אט דעמאלט ווערט דאס ניתוסף הלוך והוסיף, וכמדובר לעיל אז וויבאלד א שנה תמימה איז דאס א שם הכללי אויף די אלע עניינים, אויפן גאנצן יאר איז דאס א שם הכללי אויף אלע עניינים

האט מען אויכעט מכוון געווען דעם פירוש המילות נוסף אויפן פשטות הענינים, אויכעט אויף די פנימיות הענינים, אז זאל זיין דער יודו לשמך ישבו ישרים את פניך, זאל דאס זיין בפשטות את פניך, וואס דאס אין דעם ארט און אין דעם בנין וואס דארט איז די. פנים פון דעם אייבערשטן, פני הוי' אלוקיך עיני הוי' אלוקיך עיני הוי' אלוקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה אויף כל הארץ כולה, און אין דערויף גופא אין ארץ ישראל, איז דאך דאס אין ירושלים עיר הבירה, און דארטן גופא אין הר הקודש און הר הבית און אין דערויף גופא אין די מקדש אדני כוננו ידיך וואס ברוחניות האט מען שוין דארטן דעם מקדש השלישי המשולש למעלה און איז אויכעט אין אן אופן אז ער עומד מוכן אז אין אים זאל נמשך ווערן און נתגלה ווערן דער בית המקדש המשולש דער מקדש אדני כוננו ידיך בגאולה האמיתית והשלימה על ידי דוד מלכא משיחא דוד מלכא משיחא מזרע דוד ושלמה בנו כמדובר כמה פעמים און וואס אויכעט להכנה לזה ווייל דאס איז דאך די ימות המשיח. אין וועלכן מען געפינט זיך איצטער, און בפשטות, און מען געפינט זיך כמסופר ומדובר בזה על ידי נשיא דורנו דורכן דעם רבי'ן דעם שווער, אין אן אופן אז שוין כלו כל הקיצין מזמן רב, און מ'האט שוין אויכעט די אלע הכנות לזה און אפילו די קנעפלעך און כמדובר כמה פעמים, און מען דארף מער ניט ווי עפענען די אויגן וועט מען גלייך דערזען אז ס'שוין דא דער ענין הגאולה ביז די גאולה האמיתית והשלימה, מען דארף מער ניט ווי עפענען די אויגן וועט מען דערזען ווי אזוי זיי זיינען דא אויכעט בפשטות און מען געפינט זיך שוין בנערינו ובזקנינו ובבנינו ובבנותינו אין אן אופן אז מ'איז שוין גרייט בכל הפרטים ופרטי פרטים אויף גיין צום טיש ווי די לשון העולם איז און זעצן זיך ביים טיש און דער טיש איז שוין א שולחן ערוך בכל מטעמים ובכל טוב אנהויבנדיג פון די פון די עניינים פארבונדן מיט דער גאולה וואס דאס איז דער לוויתן און שור הבר און יין המשומר, וכמדובר כמה פעמים ועוד ועיקר די עניינים פון גאולה אמיתית והשלימה כמים לים מכסים, און ווי דער פסק דין הרמב"ם אז דעמאלט וועט זיין דעת כל באי עולם אין אן אופן פון כמים לים מכסים פון לדעת דעת בוראם ביז אין אן אופן פון מכסים וכמדובר ועוד והוא העיקר ובפרט אז מ'איז דאך מסיים מיט דעם ענין פון דארפן אננעמען אויף זיך א שליחות לצדקה נוסף אויף צדקה וואס מ'האט שוין געגעבן במשך